אז בשעת א איד הערט אדער ער זעט וואס עס זאל ניט זיין, איז דאס ניט קיין צופאל, און געוויס קען ער דערפון עפעס אפלערנען בנוגע צו זיין לעבן, צו די לעבן פון זיין משפחה, און אין דעם אופן אין וועלכן ער דארף דינען און קען דינען און וויל דינען דעם אייבערשטן ביז אין טאג טעגליכן לעבן. אין אלגעמיין, די טעג פון ראש השנה איז דאך ווי דער נאמען באווייזט איז דאס ניט נאר דער אנהייבס פון יאר, נאר ס'ווערט אויך אנגערופן ראש השנה די קאפ פון יאר, אזוי ווי די קאפ פירט אן מיטן גאנצן גוף, מיטן גאנצן קערפער, אזוי אויכעט די טעג פון ראש השנה. דארף א איד אננעמען די באשלוסן וויאזוי ער זאל זיך אויפפירן די גאנצע טעג, אלע טעג פון דעם גאנצן יאר וואס קומט אן, און דערפאר איז אזוי וויכטיג און טייער אויסנוצן די טעג פון ראש השנה אויף צוגרייטן זיך וויאזוי צו דורכלעבן און וואס צו טון.

יעדער שעה פון די טעג, וויבאלד אז אין דערויף הענגט אפ וויאזוי מ'וועט דורכלעבן און וויאזוי ס'וועלן דורכגיין די טעג פון ראש השנה, וואס דאס וועט דערנאך באאיינפלוסן דעם לעבן פון א גאנץ יאר. אזוי ווי דאס איז בנוגע צו דעם אויפפירונג פון א אידן. אזוי איז דאס אויכעט וויכטיג בנוגע צו די ברכות פון דעם אייבערשטן וואס דער אייבערשטער וועט געבן במשך פונעם גאנצן יאר, וואס אידן בעטן זיך אויס בראש השנה, א כתיבה וחתימה טובה אויף א גאנצן יאר, און וואס טיפער און וואס הארציגער מען בעט, איז דאך אלץ מערער דעם אייבערשטנ'ס ברכות. וואס דערפאר איז אויכעט די צוגרייטונג צו ראש השנה און ראש השנה אליין איז אויכעט ווירקט עס און איז ממשיך ברענגט אראפ דעם אייבערשטנ'ס ברכות אין א גאר גרויסער מאס און אין א פולער מאס אין אלעם אין וואס מען נעטיגט זיך במשך פונעם גאנצן יאר.

אזוי אויכעט בשעת איז אן ענדערונג אין ראש השנה אז דאס איז א שבת'דיגער טאג, דארף דער גאנצער קערפער, די אלע טעג פון א גאנץ יאר, ווערן שבת'דיגער. דער חילוק פון שבת און וואכעדיגע טעג איז, אז אין די וואכן טעג פילט זיך א מענטש, א איד, א מאן אדער פרוי, יונג אדער אלט, פילן זיי זיך וואכעדיג, בשעת ס'קומט דער שבת'דיגער טאג וואס פרויען פירן עם אריין אין יעדער הויז דורך אנצינדן ליכט, צוגעבן ליכטיגקייט און מאכן אויף דערויף א ברכה אז מ'הייבט אן דעם שבת'דיגן טאג מיט מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס א מצוה. וואס מאכט ליכטיג, אפילו די פליישיגע אויגן זעען די ליכטיגקייט, און דאס מאכט פירט אריין א שבת'דיגן טאג, און דאס מאכט דערנאך דעם גאנצן טאג ליכטיגער אז מען זאל זען וואס א מענטש איז און וויאזוי א מענטש דארף לעבן כדי דער לעבן זאל זיין א ריכטיגער לעבן און א גוטער לעבן. און װי אַזױ ער דאַרף אײַנװירקען אַף דעם גאַנצן אַרום, און ספּעציעל אַף זײַן משפּחה, אַז זײ זאָלן זיך פֿירן אין אַ ריכטיקן װעג, װי אַ מענטש דאַרף לעבן, ובפֿרט װי אַ ייִד דאַרף לעבן, בנוגע צו זיך און בנוגע צו דעם גאַנצן אַרום.

ווי דער חילוק איז אז אין א וואכעדיגן טאג אז מען גיט א קוק פון אויסווייניג זעט מען אז מען איז פארטומלט מיט וואכעדיגע זאכן, אין א שבת'דיגן טאג אפילו אז מען גיט א קוק אויפן אויסווייניגסטע זייט פון דעם מענטשן זעט מען אז ער איז שבת'דיגער, ער פארנעמט זיך ניט מיט וואכעדיגע זאכן, ער פארנעמט זיך ניט מיטן הו הא. פון דער וועלט, ער האט מערער צייט אויף אריינקוקן אין א ספר, מערער צייט אויף אפגעבן זיך מיט דער משפחה, און א מוטער אדער א פאטער אויף פארהערן די קינדער, וואס זיי האבן געלערנט און ווי זיי האבן זיך אויפגעפירט, און ספעציעל בנוגע צו פרויען ווי גערעדט פריער, איז דא זייער ספעציעלע מצוה. אויף אנהייבן דעם שבת'דיגן טאג מיט מאכן ליכטיג מיט דעם אייבערשטנ'ס א מצוה, וואס דאס ווערט אויך ספעציעל אונטערשטראכן אין א יאר ווען דער ערשטער טאג ראש השנה, די קאפ פון יאר, קומט פאלט אויס אין שבת'דיגן טאג, אז דאס איז א יאר וואס מען דארף האבן א ספעציעלע עבודה, א ספעציעלע ארבעט און שליחות. אויף מאכן דעם גאנצן יאר זאל זיין ליכטיגער און שבת'דיגער, ניט פארטרונקען ווערן און ניט דערשרעקן זיך פאר דעם טומל וואס ס'טוט זיך אין גאס און פאר דעם הו הא פון וואכעדיגע זאכן, און אונטערשטרייכן און ארויסברענגען אז אלע זאלן זען אז אט דא גייט א אידישע פרוי און א אידישע מיידל.

אויך אין דעם לעבן אין דעם עולם הזה אין דע אין דער וועלט אפילו אין גלות אפילו אין א גרויסע שטאט וואו אידן זיינען ארומגערינגלט מיט אסאך ניט אידן און וואס ס'ווייסט זיך אויס אז דער הו הא פון וועלט קאן רחמנא ליצלן איינשלינגען די אידישקייט און דאס איז א שווערע זאך אויף אפהיטן דאס

אז ס'איז דא אז אז אין דעם יאר און די צוגרייטונג צו דעם יאר דארף באשטיין אז ס'גייט א יאר וואס מ'דארף מאכן נאך ליכטיגער אין אלע טעג פון א גאנץ יאר אז ס'איז שבת אויף דער וועלט וואס שבת איז ניטאָ קיין עניינים פון וואכעדיגקייט מ'מאכט פון יעדער זאך הייליגקייט און רוחניות.